האָט אַלעקסאַנדראַ געזאָגט מיט אױפֿגעלײגטע הענט אױפֿן האַרצן. אין דעם אױטאָמאָביל זײַנען געװען דרײַ ייִדן, און בײַ אַלעקסאַנדרען זײַנען אױפֿגעקומען אױפֿן זינען די דרײַ מלאָכים, װאָס זײַנען געקומען צו אַבֿרהם אָבֿינו אָנזאָגן אים די גרעסטע בשׂורה, אַז בײַ אים װעט געבאָרן װערן אַ זון. זי האָט אַ קוק געטאָן אױף יעדן אײנעם באַזונדער, געװאָלט אַרײַננעמען אין זיכּרון, װי זײ זעען אױס. דו ביסט פון גישל אקסלפעלד הויז האט איינער פון זיי זי א פרעג געטאן. ביי אלעקסאנדרען האט א צאפל געטאן דאס הארץ פון דער אומדערווארטע פראגע. זי האט איצט דערזען אז ביים רעדל זיצט דער אינזשעניער לעווין. אדון לעווין! האט אלעקסאנדרע אויסגערופן מיט פרייד.

מען מעג, האָט עליזה געזאָגט און האָט זיך נישט געקענט אָפּשאָקלען פֿון געלעכטער, מען מעג, נאָר איך האָב שוין לאַנג ניט געהערט דעם אויסדרוק אויף די גאַסן פֿון ירושלים. אַלעקסאַנדראַ האָט זיך אַרײַנגעמישט און האָט געזאָגט מוסר חוהלען, ירושלים איז אַ שטאָט אויף טאָן תּפֿילה, דו ווייסט דאָס ניט? מײַן פֿעטער עוזיאל זאָגט, אַז אַפֿילו די פֿייגל און די חיות טוען דאָרט תּפֿילה צום רבונו-של-עולם, און זי זאָגט, גיין שפאצירן אין ירושלים. חוה'לע האט זיך פארענטפערט, און מיר האט מען דערציילט אז אין ירושלים זענען דא געשעפטן פון היט. עליזה האט געשוויגן און האט געשמייכלט. ציוויע האט געשריבן א בריוו צו יאירן. מיר גרייטן זיך פארן קיין ירושלים אויף טו בשבט. מען זאגט אז ירושלים געפינט זיך אויף בערג. נאר איך וואלט געוואלט זיין ביים גלבוע

און געגלעט איר פּנים ביז זי איז דערגאַנגען צום קליינעם רעסטאָראַן. דאָרט איז דאָס מאָל ניט געווען אַזוי ענג און טומלדיק, ווי דאָס ערשטע מאָל, ווען ציוויע איז דאָרט געווען מיט חוה'לען. די באַלעבאָסטע, גיטעלע, האָט ציוויען באַגעגנט ווי אַן אַלטע באַקאַנטע, איז צוגעקומען צו איר און זיך אויסגעפֿרעגט,

אבער זי קאכט דעם זופ מיט בלויע פעפער און עס האט פונקט דעם זעלבן טעם ווי מיט שוואמען. ציוויע האט געשמייכלט, זיך צוגעהערט צו גיטעלען און האט געטראכט, ווען איך בעט ביי דער פרוי א נאכטלעגער צו וואלט זי מיך אריינגעלאזט צו זיך אין שטוב? גיטעלע האט די ניט געפרעגטע פראגע איבערגעליינט ביי ציוויען אין די אויגן און האט זי ווייך, כמעט שוועסטערלעך געפרעגט, איר האט עפעס אן עגמת נפש, הא? און האט באלד זיך אליין געענטפערט, קיין עגמת נפש'ן פעלן ברוך השם ניט. און זי האט א וואונק געטאן אויף איר מאן, ווי ער וואלט געווען א פולער לאגל מיט עגמת נפש'ן. גיטעלע'ס מאן יאשקע איז ארום געגאנגען מיט די שווערע שיך איבער'ן צימער פון רעסטאראן, און האט גלייך געשטעלט די שטולן.

זי האָט זיך געוואונדערט, וואָס דער ייִד געדענקט עס. איר האָט אַ גוטן זיכּרון? איך האָב שוין כּמעט פֿאַרגעסן, אַז ער איז געפֿאָרן אין נגבֿ. איך פֿאַרגעס ניט, האָט איר יאָשקע געענטפֿערט. אַהין פֿאָרן חלוצים, און איך בין זיי מקנא. זיי וועלן אַ מאָל שווער באַצאָלן דערפֿאַר. שווער! האָט ער אויסגעצויגן דאָס וואָרט שווער. אָבער דערווײַל איז זיי גוט. איך בין אמאל אליין געווען א חלוץ און אט-א איז מען געווארען א קרעמער. גיטעלע האט פונדעסטוועגען א וואונק געטאן צו ציוויען אז זי זאל זיך ניט אריינלאזען מיט אים אין קיין שמועס וועגען חלוצים. ציוויע האט נאכגעגעבען דעם וואונק און האט געשוויגען. זעסט, קיינער ענטפערט מיר ניט אויף דעם, עס איז א הארבע קשיא, האט יאשקע געזאגט צום ווייב און צו ציוויען, זיינע אויגן האָבן אַ בליץ געטאָן ווי צוויי לאַמטערנעס און זיך באַלד אויסגעלאָשן. אין רעסטאָראַן איז אַרײַנגעפֿאַלן פּינחס. פֿריִער האָט אַרײַנגעשוועבט זײַן בײַכיקע טעקע, ווי זי וואָלט געווען אַ לעבעדיק וועזן, און דערנאָך איז ער אַליין אַרײַן נאָך איר. ער האָט באַלד אָנגעהויבן מאַכן פּראָפּאַגאַנדע פֿאַר טו-בשבֿט. ער האָט זיך צוגעזעצט לעבן ציוויען און האָט געזאָגט. איר ווייסט וויפיל ביימער מען וועט אין דעם טאג פארפלאנצן איבערן לאנד? אויב איך וועל אייך זאגן א האלבן מיליאן וועט עס ניט זיין קיין גוזמה. אין צוואנציג יאר ארום וועט דאס גאנצע לאנד זיין פארפלאנצט פון דן ביז אילת. עס וועט ניט זיין קיין סימן פון קיין זאמד און פון קיין שטיינער. יאשקע האט א בלאנק געטאן אויף פנחס'ן מיט די אויגן און האט געזאגט,

ער האָט אַרונטערגעלאָזט דעם קאָפּ, װי ער זאָל װעלן װײַזן, װי אַן אײזל זעט אױס, און האָט צוגעגעבן, װאָס שפּאַנען זיך אַלע אײַן. דער יונגערמאַן מיט דער טעקע, פּינחס, האָט זיך פֿונאַנדערגעפֿאָכעט מיט די הענט, געװאָלט אים עפּעס ענטפֿערן, אָבער יאָשקע האָט געגעבן אַזאַ האַסטיקן כאַפּ דעם קאָפּ מיט בײדע הענט, װי מע זאָל זיך פֿאַרמעסטן אױף אים מיט אַ שטיק האָלץ. און גיטעלע האָט מיט אַ פֿאַרקרימט פּנים געוווּנקען, מע זאָל מיט אים ניט אַרײַן אין אַ שמועס, אַז פּינחס האָט זיך גלײַך אָפּגעקערט פֿון אים און האָט געזאָגט צו ציוויען, און איר פֿאָרט מאָרגן קײן ירושלים, האַ? מאַדזשי האָט מיך געבעטן, איך זאָל באַשטעלן פֿאַר אײַך אַן אַכסניה. עס איז ניט גרינג אָנגעקומען, אָבער איך האָב דאָס געמאַכט. איר קענט די גברת מאַדזשי? האָט אים ציוויע געפרעגט. צי איך קען מאַדזשין? האָט פּינחס צענומען די הענט. אַ שיינע פראַגע, צי איך קען מאַדזשין? ציוויע האָט אַ קוק געטאָן אויף זיין אויפגעבלאָזענע טעקע און איר האָט זיך אין דער רגע געדאַכט, אַז ביי פּינחסן אין דער טעקע איז פאַרשריבן אַלץ וואָס עס געפינט זיך אין ארץ ישראל ביזן לעצטן זעמדל, פון דן ביז אילת. און פנחס האט באלד אנגעהויבן דערציילן וועגן מאדזשין און ווי לאנג ער קען זי. איך קען נאך מאדזשין פון יענע צייטן, איך האב זי אמאל ארויסגענומען דורך א פענסטער פון א באן, זי האט געהאט א פעקל וואס מען האט אים ניט געטארט געבן קיין עין-הרע, דאס איז געווען בשעת די ענגלענדער, איך זע א מיידל ווינקט צו מיר דורך א פענסטער, בין איך צוגעגאנגען, צעקושט זיך מיט מיר, זאָגט זי און נעמט מיך אַריבער דורכן פֿענצטער. איך האָב זי געכאַפּט קושן מיט אַזאַ אימפּעט, אַז איך האָב זי אַריבערגענומען דורכן פֿענצטער. דאָס איז געװען אַזאַ ליבע-סצענע, װאָס אין ענגלאַנד זעט מען דאָס ניט. און פּינחס האָט אָנגעהױבן מאַכן פּראָפּאַגאַנדע פֿאַר מאַדזשין. דאַכט זיך, אַ שטילע פֿרױ, האַ? עס איז נישטאָ נאָך אײנע צו איר? וואס האט זיך געקענט אן עצה געבן מיט די ענגלענדער ווי מאדזשי. זי האט איינמאל גענומען א פערד וואס איז געשטאנען צוגעבונדן צו א פלויט און איז מיט אים דורכגעפארן לעבן דער ענגלישער וואך. א מיידל רייט אויף א פערד, מסתם פארט זי אין פעלד, אזוי לייגט זיך אויפן זינען. אפגעריטן אביסל, האט זי אפגעלאזט דאס פערד און איז אוועק. אה, מאדזשי. און זי קען רעדן ענגליש אויך.

האָט סאַבינאַ געזאָגט און האָט אױפֿגעהױבן אַ פֿינגער אין דער הױך, מע זאָל איר קײן פֿראַגן ניט שטעלן. נאָך דעם װי די רעדע אױף דער ראַדיאָ האָט זיך געענדיקט, האָט סאַבינאַ איבערגעגעבן דעם אינהאַלט פֿון דער רעדע און האָט געזאָגט, עס איז מאָרגן פֿאַר אײַך אַ גוטער טאָג. אַז איר װעלט אַלט װערן, װעט איר נאָך אַלץ געדענקען, אַז אײַערער אַ בױם גרינט אין ירושלים. מאַדזשי האָט פֿאַרבײַגענדיק אַ פֿרעג געטאָן ציװיען,

און קיינמאל ניט געווען איינזאם, נאר שטענדיק פארטאן אין באלעבאטישקייט. אלעקסאנדרא האט מיטגענומען איר פעטערס קמיע, א קליין זילבערן טרייבעלע מיט א פארשריבן פארמעט, אנגעהאנגען אויף א זילבערן קייטעלע וואס זי האט געטראגן ווי א צירונג. און ציוויע האט מיטגענומען יאיר'ס קארטל מיט די צעפלויגענע אותיות, דאס ערשטע קארטל וואס ער האט איר געשריבן פון נגף אויף אידיש. אויף פארן קיין ירושלים האט סאבינא באשטעלט א באזונדערן אויטאבוס, און די מיידלעך האבן זיך דארט געפילט ווי ביי זיך אין גישל אקספילד הויז. ווען דער אויטאבוס איז ארויסגעפארן פון שטאט, האט חוה'לע אויסגעטון אירע נייע שיך און האט אנגעטון די אלטע, און האט געזאגט מיט צופרידנקייט, אין אונזער אייגענעם אויטאבוס דארף איך ניט קלאפן די נייע שיך.

כאָטש דער טאָג איז געװען אַ מילדער, איז חװהלעס שװעסטער געװען אָנגעטאָן אין אַ װײַסן שעפּצענעם פּעלצל, און זי האָט חװהלען צוגעטוליעט צו דער װײך־װאָלענער װײַסקײט. עס איז געװען אַזאַ װאַרעמקײט אין זײער באַגעגעניש, אַזאַ משפּחהדיקע ליבשאַפֿט, אַז שפּרינצל האָט אַ זאָג געטאָן מיט טרױעריקן מקנא זײַן, זי האָט אַ שװעסטער! די מײדלעך האָבן אַראָפּגעלאָזט די אױגן. שפרינצל האט ארויסגעזאגט דאס וואס זיי האבן געטראכט, נאר זיי האבן געהאלטן פאר א נבלה וואס זי האט עס געבראכט פארן מויל, ווייל דער גאנצער אויטאבוס וואלט ווי פול געווארן מיט קנאה און האט מחלל געווען די פרייד פון פארן קיין ירושלים. מען איז פארביי געפארן לעבן איינגעזונקענע ליימענע הייזלעך און ארום זיי האבן זיך ארום געפארעט קינדער און פרויען און וועש האט זיך געבאמבלט אויף שטריקלעך. דאָס זענען אַלץ נײַע עולים, האָט געזאָגט דער שאָפֿער פֿון אױטאָבוס. אָרעמע לײַט. האָט ער אױסגעצױגן דאָס װאָרט אָרעמע לײַט, װי ער זאָל װעלן אױסמעסטן װי װײַט זײער אָרעמקײט דערגרײכט. דער אױטאָבוס האָט דעריאָגט אַ ייִדן װאָס האָט זיך געשלעפּט אײַנגעבױגן מיט אַ זעקל אױף דער פּלײצע. דער ייִד האָט זיך אַ דרײ געטאָן צום אױטאָבוס, דערנאָך האָט ער אַ שאָקל געטאָן מיטן קאָפּ און איז אַװעק נאָך מער אײַנגעבױגן.

איר האט זיך געדאכט אז דאס איז שלמה שפירא שווער איינגעבויגן אונטער א זאק מיט ליים. זי האט דערפילט א קלעמעניש און טרערן האבן ביי איר זיך א גאס געטאן פון די אויגן און זי האט ניט געפילט ווי עס איז ביי איר נאס געווארן דאס פנים. זי האט געהערט ווי דער שאפער קריגט זיך מיט די מיידלעך. הונדערטער גייען דא ארום. נעם אים אריין. וואס בין איך א טעקסי? איך פאר אויף א לוסטרייזע? איך בין דאך אן אויטאבוס! איך האב מיינע סטאנציעס! איך האב א קאנטראל איבער זיך! א פיינער סדר וואלט דא געווען אויף די וועגן ווען יעדער אויטאבוס וואלט זיך אפגעשטעלט וואו ער וויל. ביי זיי איז דאס א קלייניגקייט, נעם אים ארויף! סיידן די משטרה זאל מיר הייסן, דעמאלט פאלג איך. דעמאלט איז ניטא קיין קאנטראל איבער מיר. אבער פון זיך אליין? פון זיך קען איך גארניט, איך בין אן אויטאבוס, און טאמער א דאקטאר זאל הייסן איז אויך דאס זעלביקע, דעמאלט פאלג איך, דעמאלט איז נישטא קיין קאנטראל איבער מיר. דער שאפער האט נאך לאנג געגעבן צו פארשטיין די מיידלעך וואס עס איז אזוינס אן אויטאבוס, און ווען עס איז דא און ווען עס איז ניטא קיין קאנטראל איבער אים. אָט צום בײַשפּיל, װען אײנע פֿון אײַך זאָל חלשן, דעמאָלט שטעל איך זיך אָפּ, צו דער פֿרישער לופֿט, אי באַקומען אַ ביסל װאַסער, איז אױך מיט געזעצלעכקײט, אױב עס איז דאָ אַ ישוב, אָבער אױב עס איז ניטאָ קײן ישוב, װאָס איז דער זין פֿון זיך אָפּשטעלן? דעמאָלט איז מײַן פֿליכט זיך יאָגן צו אַ ישוב, אָבער פֿון זיך אַלײן? קיינמאל ניט. די מיידלעך זיינען געזעסען ברוגזע אויף די רעגולאציעס פון אן אויטאבוס, און אלעקסאנדרא האט זיך נישט געקענט איינהאלטען און האט דעם שאפער אריינגעזאגט, און קיין מצוה ווילט איר ניט פארדינען? דער שאפער האט אויף איר בלאנק א קוק געטאן און האט געזאגט, ווען מען גייט צו פוס פארדינט מען א מצוה, אבער ניט ווען מען פירט אן אויטאבוס.

דא איז א סטאנציע, האט דער שאפער א מורמל געטאן, האט ארויסגעשלעפט פון אונטער א באנק א קעסטל און זי אוועקגעטראגן צו א גאניק פון א פארבייאיק הויז. אלעקסאנדרא איז אראפ נאך אים, זי האט געמאכט אפאר טריט אן א זייט און האט זיך ווי א בייגל ארומגעוויקלט ארום א שטיין. דאס האט זי מקיים געווען דעם אנזאג פון איר פעטער עוזיאל אז מען דארף ארומנעמען די שטיינער פון ירושלים. רחל איז ארויס פון אויטאבוס, איז צוגעגאנגען צו אלעקסאנדרא'ן און האט איר געזאגט, קום אריין אלעקסאנדרא. אלעקסאנדרא איז אריין אין אוטאבוס, איר פנים איז געווען פרום און איינגעטראכט אין זיך ווי דער שטיין זאל איר איינרוימען א סוד און זי טאר אים קיינעם ניט דערציילן. דער שאפער האט זיך אומגעקערט צוריק מיטן קאסטן און מיט א פאראומערט פנים. גיי, טו זיי א טובה, זיי א גוטער. וייסעו ויחנו, ניטא קיינער אין שטוב. דער שאפער האט ניט געקענט בייקומען זיין פארדרוס און האט געזאגט צו סאבינען, איך בין שוין באזארגט מיט נאכאמאל שלעפן דעם קאסטן צוריקוועגס. געטאן זיי א טובה, געקראגן פאר זיי זריעה פון ציבעלע, איז מיט א טובה דארף מען זיך נאך ארומשלעפן אויך? ווען מען דערזעט עס ביי מיר, וואלט מען געזאגט, איך האנדל אויפן שווארצן מארק, גיי טו טובות. און ער האט האסטיג מיט געבייזער ארונטערגערוקט דעם קאסטן אונטער א באנק. פאר וועמען איז עס די זריעה האט סאבינא געפרעגט. פרעגט ניט. האט איר דער שאפער געענטפערט, בני עיר מיינע. עולים. געוואלט העלפן. זיי ווילן פלאנצן א גערטל. זאלן זיי פלאנצן. מען דארף זיי טון א טובה טראכט איר. האסטו א טובה.

זי האָט אױסגעצױגן די הענט אין בײדע זײַטן, װי זי זאָל װעלן װײַזן באַשײַמפּערלעך װי אַזױ עס צעשפּרײט זיך די פּאָדלאָגע. די מײדלעך האָבן נאָך ניט באַװיזן פֿונאַנדערלײגן זײערע פּעקלעך, און אין שטוב האָט אַרײַנגעשװעבט דער יונגערמאַן מיט דער טעקע, פּינחס, און װי אַן אײגענער מענטש האָט ער אַ זאָג געטאָן, איר האָט זיך שױן באַקאַנט מיט דער באַלעבאָסטע? מירע אפֿרת הײסט זי. איר געפֿינט זיך דאָ, איר זאָלט װיסן, אין אַ ציוניסטישער שטוב, נאך העט העט פון די אדעסער ציוניסטן. ביי דער באלעבאסטע האט אויפגעשיינט דאס פנים, א פארחלומטער שמייכל איז אויפגעקומען אין אירע אויגן. נאך פון אמאל, פון אמאל, האט זי געזאגט, און זי האט געקוקט פנחס'ן גלייך אין מויל אריין, צופרידן פון זיינע רעקאמענדאציעס. איך געדענק זיי ניט, האט פנחס געזאגט, אבער מיין פאטער האט דערציילט. די מעשה מיט אוסישקינען ווייסט איר? א מלכות'דיגע געשטאלט האט געזאגט מירע אפרת אז ער פלעגט רעדן אין יבנה מיט לייב און לעבן א ציוניסט געווען. ווייסט איר די מעשה מיט אים? האט זי פנחס איבערגעריסן. דאס איז א מעשה, איינמאל איז צו אים געקומען א איד און האט געבראכט צוויי רובל פאר קרן הקיימת. איין קלייניגקייט קרן הקיימת, ביי מיר ליגט נאך היינט אן אלטע קבלה פון קרן הקיימת, נאך פון אדעס, מיטן אמאליגן שטעמפל, איך וועל אייך ווייזן. פנחס האט זיך ניט געלאזט איבעררייסן און האט געזאגט, ווילט איר הערן א מעשה? דער איד איז געווען א רייכער איד, און אוסישקין האט ניט געוואלט נעמען ביי אים די צוויי רובל, האט ער א שמייכל געטאן און האט געזאגט, ער האט געקענט זאגן? איי האט ער געקענט זאגן? האט מירע אפרת געשאקלט מיטן קאפ און צוגעדריקט די ליפן ווי זי זאל פארזוכן גאר א גוטן מאכל. הערט זשע, הערט זשע, האט פנחס אונטערגעכאפט, זאגט ער צום אידן, וויפיל אייניקלעך האט איר? דער איד איז געווארן א צעטומלטער, האט ניט פארשטאנען וואס פאר א שייכות האט די קרן הקיימת מיט זיינע אייניקלעך, און האט געענטפערט אויף שנעל, פֿינף קײן עין־הרע, איז פֿאַר װעלכן אײניקל גיט איר? האָט ער אים אַ פֿרעג געטאָן. מירע אפֿרת איז זײער נתפּעל געװאָרן און האָט אױפֿגעהױבן די הענט אין דער הױך, איר הערט אַן אײַנפֿאַל? סאַבינאַ האָט פֿאַרענדיקט די מעשׂה און ער האָט אים געגעבן צען רובל האַ? מירע אפרת האט זיך געכאפט אז די מיידל זענען געקומען פון וועג און האט געזאגט קומט איך וועל אייך ווייזן וואו צו לייגן די פעקלעך און זי איז אוועק פאראויס אויפן צווייטן שטאק און די אנגעקומענע נאך איר גייענדיג האט זי נאך גערעדט צו זיי אדעס האט עפעס אריינגעלייגט אין ירושלים ניטא וואס צו רעדן ווען די מיידלעך האבן אוועקגעלייגט די זאכן און זענען אראפ אין עס-צימער, האט מירע אפרת געזאגט צו א הויכן אידן וואס האט זיך ארומגעדרייט אין קיך, אליעזר, גיט זיי הייסע קאווע, הייסע! און אליין איז זי אוועק און האט געבראכט א קאנווערט מיט אלטע פאטאגראפיעס און געוויזן ווי איר מאן שטייט פאטאגראפירט מיט די אמאליגע טוער פון אדעס.

און ווען מירע אפרת האט איר געענטפערט מיט א ברייטהארציגן יע אוואדע, האט חוה'לע געזאגט צו אלכסנדרה'ן, נו, דו זעסט, מען קען דא טראגן מיין הוט. עס איז אריינגעקומען דער באלעבאס חיים אפרת און זיין ווייב האט אים פארגעשטעלט, אדון אפרת, מיין מאן, איר האט אים געזען אויף די פאטאגראפיעס?

האָט אין האַלבן שפּאַס געמאַכט פֿאָרװוּרף זײַן װײַב. צו װאָס װײַזטו די אַמאָליקע פֿאָטאָגראַפֿיעס, מירע? כּדי מע זאָל װיסן, אַז מיר זענען אַלט געװאָרן? זײַנע גרױע ברעמען האָבן געשמײכלט, און דער קױש בלױע קירביסן, װאָס ער האָט געבראַכט פֿון מאַרק, האָט אַ ביסל אַראָפּגעצױגן זײַן אַקסל, און אײן פּאָלע פֿון זײַן בלױעם רעקל איז אַראָפּגעהאַנגען נידעריקער פֿון דער צװײטער, און דאָס האָט אים געמאַכט אױסזען מיד, חיים אפרת האט אוועקגעשטעלט דעם קוישל מיט די קירביסן אויף דער פאדלאגע און האט געזאגט, אבער איצט איז אונז בעסער, דעמאלט האמיר געהאט פאטאגראפיעס און איצט האבן מיר קירביסן. ער האט א ווייז געטאן אויפן קוישל, אייגענע קירביסן אט דא אין ירושלים. מאדזשי האט אויפגערופן די מיידלעך און האט זיי געזאגט אז זיי וועלן איצט גיין זען דעם מגדל דוד. ער איז אויף יענער זייט אבער מען קען זען דעם שפיץ. חיים אפרת האט זיך א הייב געטון ווען ער האט געהערט וואוהין די מיידלעך גייען און האט געזאגט צום ווייב, מירע איך גיי מיט זיי, איך וויל אויך א קוק טון אויפן מגדל דוד. זיין ווייב האט א צי געטון מיט די אקסלען האט געזאגט צו מאדזשין, מיר וואוינען שוין דרייסיג יאר אין ירושלים און ער האט זיך נאך אלץ ניט גענוג אנגעגאנגען. אָט, אין מיטן דערינען פֿאַרשװינדט ער פֿון שטוב, ער גײט אַ קוק טאָן אױף די גאַסן. װיפֿל איז אַ שיר צו קוקן? עס איז ניטאָ קײן שיר, האָט ער געענטפֿערט. ער האָט אױסגעזען זײער פֿײַערלעך. ער האָט צוליב דעם גאַנג אָנגעטאָן אַ װײַס העמד, װי ער זאָל זיך קלײַבן אױף אַ יום-טובֿ. אַלכּסנדרה האָט געזאָגט צו חװהלען, טו ניט אָן דײַן היטעלע, װען מען גײט צו מגדל-דוד.

ער האָט אויף איר נאָכאַמאָל אַ קוק געטאָן, ווי ער זאָל זי אָפּשאַצן, און האָט געזאָגט, מען האָט זיך דאָרט אַ סך פֿאָטאָגראַפֿירט, און מען האָט ליב געהאַט ארץ-ישׂראל. און אָט זײַנען מיר דאָ. צבֿיה האָט ניט געוווּסט, צי ער ענטפֿערט איר ערנסט, צי ער וויצלט זיך, און זי האָט אים מער ניט געפֿרעגט וועגן אָדעס. חיים אפֿרת האָט וועגן יעדער גאַס, וואָס זיי זענען דורכגעגאַנגען, דערציילט. ווען זי איז געבויט געווארן און ווער עס האט זי אנגעהויבן בויען. ווען זיי האבן זיך פארקירעוועט אויף א ברייטע גאס מיט ביימער ביי דער זייט, האט זיך אפרת אפגעשטעלט לעבן א הויז וואס איז געשטאנען טיף אריינגערוקט אין הויף און ארומגעפלאנצט מיט ביימער און האט געזאגט, אָט אין דעם הויז האָט געוואוינט אַ דאָקטער, שלום אַשכנזי האָט ער געהייסן. ער איז געקומען אַהער אַ יונגערמאַן, און ווען ער איז אַריינגעפאָרן, האָט ער אַ נדר געטאָן, אַז ער וועט קיינמאָל ניט אַרויספאָרן פון ירושלים. זיין כלה האָט געוואוינט אין אויסלאַנד און האָט פאַרלאַנגט פון אים, ער זאָל קומען זי זען, אָבער ער האָט ניט געוואָלט ברעכן זיין נדר און איז ניט געפאָרן.

דאָ איז ירושלים! איינס נאָכן אַנדערן זענען אַלע פֿאַרבײַגעגאַנגען לעבן דעם ברעטל, איבערגעלייענט די אויפֿשריפֿט, ווי דאָס וואָלט געווען אַ געהיימע שריפֿט, וואָס האָט אַ פֿאַרבאָרגענעם באַדייט. שוין עטלעכע יאָר, אַז דער דאָקטער איז ניפֿטר געוואָרן, אָבער איך האָב אים נאָך געקענט, האָט געזאָגט חיים אפֿרת. שוין אַן אַלטער מאַן געווען, ער האָט שוין אין זײַן שפּיטאָל ניט געאַרבעט. איין מאָל אַ וואָך פֿלעגט ער אויפֿנעמען בײַ זיך פאציענטן און פלעגט זיי הייסן באצאלן אין קרן הקיימת. צוליב וואס האט ער געדארפט נעמען אויף זיך א נדר און צוליב דעם בלייבן אליין דאס גאנצע לעבן? דאס האט דאך גאר קיין זין ניט, האט חוהלע געזאגט צו חיים אפרת. אט האט איר דעם ענטפער, האט ער איר אנגעוויזן אויפן ברעטל וואס איז געווען צוגעשלאגן צו דער וואנט.

און אַ געל העמדל פֿון אַ מאַן בײַם רעדל. צביה האָט זיך האַסטיק אַ קער געטאָן און נאָכגעקוקט דעם לאַסטוואָגן. זי האָט געוווּסט, יאיר איז געקומען קיין ירושלים. אַלע האָבן באַמערקט צביהס האַסטיקע באַוועגונג, און מאַדזשי האָט לענגער פֿאַרהאַלטן איר בליק אויף צביהן, ווי זי וואָלט זיך באַמיט צו פֿאַרשטיין, פֿאַר וואָס דער לאַסטוואָגן האָט געמאַכט אַזאַ שטאַרקן אײַנדרוק אויף דעם מיידל. אויף דער הויפט גאס וואו זיי זענען ארויף געקומען איז פשוט ווי פון הימל אראפ געפאלן גלייך אנטקעגן זיי פנחס מיט דער טעקע איבער געשטאפט מער ווי אלעמאל, ער האט צו זיי א מאך געטאן מיט דער האנט און געזאגט אין איילעניש קומט קומט איך האב שוין פאר אייך א דאך, פון דארטן וועט איר זען דעם טורעם ווי ביי זיך אויף דער האנט. ער האָט זײ אַרײַנגעפֿירט אין אַ שמאָלן קאָרידאָר און מיט אַ שליסל געעפֿנט פֿאַר זײ אַ שמאָלע װינדע און איז דער ערשטער אַהין אַרײַן. װען פֿינף מײדלעך זײַנען אַרײַן נאָך אים, האָט ער אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט, װאַרט, מער נעמט ער ניט. די װינדע האָט זיך געצױגן פּאַמעלעך, װי פֿון הימל זאָל מען שטערן איר הײבן זיך אַרױף. די קאַסטן האָט אַלע װײַלע אַ ציטער געטאָן און אַ סקריפּע געטאָן,

ביי ציוויען זיינען אנגעקומען טרערן אין די אויגן, אפשר אויס בענקשאפט צו מגדל דוד און אפשר צו די גרינע אותיות שמש וואס האבן א לויכט געטאן פאר איר און זיינען פארשוואונדן. און טיף איז געווען ביי איר די בענקשאפט נאך דעם וואס מען האט נאר וואס געזען און עס איז פארשוואונדן. פנחס איז געקומען צו זיך און אנגעהויבן רעדן וועגן דעם מגדל דוד. דריי טויזנט יאר אז ער שטייט שוין אזוי און פאלט ניט איין. ער איז געבויט פון אייביגע ציגל, קיינער ווייסט ניט דעם סוד פון די ציגל, נאר דוד המלך האט געוואוסט. פנחס האט געזען אז מען הערט זיך ניט צו צו אים, אלע זיינען געשטאנען מיט אויסגעשטרעקטע קעפ און ניט אפגעווענדט דעם בליק פון דעם דינעם שפיץ וואס האט געטייטלט צום הימל.

איר באַוועגונג האָט אויפֿגעמונטערט פּינחסן און ער האָט געזאָגט, איר ווייסט די מעשׂה מיטן נאַסן ליים? אַלכּסנדרה, וואָס האָט געלעכצט נאָך אַ וווּנדער-מעשׂה, האָט אַ שאָקל געטאָן דעם קאָפּ אויף ניין און צוגעלייגט אַן אויער צו זײַנע רייד. איין מאָל איז געקומען צום טורעם אַ ייִד און האָט געזען, אַז די וואַפּנע צווישן די שטיינער איז פֿײַכט, ווי מע זאָל עס נאָר וואָס אַרײַנמויערן.

ווען איך טו דאס, דערפאר דארפסטו אוועקגיין, ווייל דו וועסט זיך אפברענען. איז דער איד אוועק און האט געזאגט, איך שווער ביי מגדל דוד אז מען בויט אים איבער אלע הונדערט יאר. פנחס איז געווען צופרידן וואס מען האט אים אויסגעהערט, און ער האט געזאגט, טויזנט מעשות זיינען דא וועגן דעם מגדל דוד, מען קען זיי דערציילן א טאג מיט נאך א טאג און מיט א נאכט.

ציפורה'ס זון יאיר געפינט זיך אין שמש, האט מאדזשע געזאגט. וועגן אים רעד איך טאקע, האט איר ציוויע געענטפערט גלייך אן זייטיגע פארשטעלענישן, כאטש זי האט זיך געפילט אומבאקוועם צו רעדן וועגן דעם מיט מאדזשען. חוה'לע, וואס קיין שום פארבארגעניש איז נישט געווען פאר איר און זי האט געוואוסט יעדע זאך און פון יעדן איינעם אין גישל אקספילד הויז, האט געזאגט צו ציוויען ווי זיי זענען אראפ אין גאס. איך האב געוואוסט אז דו האסט א פריינט אין נגב. נאר איך האב ניט געוואוסט אז אין שמש. און פון וואנען ווייסטו איצט? האט זי ציוויע געפרעגט. מסתם ווייס איך. האט איר חוה'לע געענטפערט און צוגעגעבן מיט פארוואורף. און כאטש דו ביסט מיינע א חבר'טע, האסטו דאס מיר קיינמאל ניט דערציילט. דערנאך האט זי געזאגט זאכליך און באלעבאטיש. פון דעסטוועגן איז בעסער אז דו זאלסט ענדיגן די קורסן, ווייל אויף קיין פריינט קען מען זיך ניט פארלאזן, און א פאך איז א פאך. ציוויע האט א שאקל געטאן מיטן קאפ און האט איר גארניט געענטפערט. דער טורעם פון דוד המלך און די גרינע אותיות שמש האבן זיך צונויפגעגאסן ביי ציוויען ווי צוויי געהיימניספולע לאנדשאפטן וואס מען זעט זיי פון דערווייטן, נאר מען קען זיך צו זיי ניט דערנענטערן.

די פרוי אפרת איז מיט א שמייכל אויף אירע רויטליכע באקן געשטאנען לעבן ציוויעס בעט. איר ווייסט דען וויפיל מיר זענען דא אויסגעשטאנען אין ירושלים? עס זענען געווען צייטן ווען מיר האבן קיין טראפן וואסער ניט געהאט, ווען עס איז געווען די באלאגערונג,

שטייט איצטער דער לאסטוואגן מיטן אויפשריפט שמש. סוף זייט איינס, המשך זייט צוויי.